דא רעדט ליפא קויפמאן א איך בין יעצט ארויס געקומען פון די מאנראו באס און יעצט אויף וויליאמסבורג איך קאל דיך פון די גאס סא אנטשולדיג איך קאל דיך שפעט עניוועי ס'איז דאך נאר א רעקארדינג סא די זאך איז מיט זאך איז דאס וואס איך האב דיך געקאלט פרייטאג אז ער הייסט בידערמאן ס'איז א מיסטעיק ער הייסט בירנבוים פון טל פארהארן. ער מאכט שאוס אין קעמפס, ער האט שלענג, חיות, כ'ווייס נישט וואס. מיין אייניקל איז אהיים געקומען אז ס'האט געדארפט זיין א שאו און דער מענטש איז נישט געקומען ווייל ער איז דאך געווען אין דזשעיל. אבער ער איז ארויס פון דזשעיל פֿינף און צוואַנציק טויזנט דאלער בעיל און ער איז געווען דעם שבת אין קרית יואל, ער איז איינגעשטאנען ערגעץ אין געצל בערגער דרייוו. און דער בחור הייסט לונגער, זיין פעטער איז לונגער פון די מאנסי טרעילס, און די טאטע מאמע זענען אפגעטיילט צו געגעט, ער שטייט איין ביים פעטער, און די מאמע וויל פרעסן טשארדזשעס, און איך הער זאגן מען וויל עס ווייט וואשן, סאו איך בעט דיך זייער זיך אריינלייגן דערין, קודם כל האט ער דאך צוטוהן מיט קינדער ער מאכט שאוס, על כל פנים איך האב עס געהאלטן פאר וויכטיג אפילו יעצט איך זאל דא זאגן די זאכן, א גוטע וואך.